שוין, ס'איז שוין דורך דער שבת, ס'דא מער ברוך השם שוין נאך זעקס צו זיבן צו אכט צו ניין וויזשניצער רעבעס, ברוך השם. אזוי ווי ווען ס'געשעהט א מאוומענט, האב איך אייביג געליבט מעורר צו זיין, וויל איך יעצט אויך מעורר זיין. די ערשטע זאך זאלט איר וויסן אז דער וויזשניצע רבי ר' מאטעלע האט געטוהן א מורא'דיגע גוטע זאך.

שרול האגער גייט זיין וויזשניצע רעבע, עס איז גארנישט ערגער ווי זיין פירסט קאזין מענדעלע, עס איז די זעלבע דר'ערדליגער'ס. גייט זיין וויזשניצע רעבע, מ'עט קומען מ'עט אים געבן די הענט מ'עט אים קושן מ'עט זאגן הייליגע רעבע שמייליגע רעבע, ער גייט זיין א רעבע, איז היינט איז נישט קיין עונג, היינט איז עס א ריזיגע אינקאם, איז א אינקאם אן פראבלעמען, מען געבט יענעם א ברכה, געלונגט עס, הע, ווערט דאך יענער א צדיק יסוד עולם, מען וועט נאך זאגן גרויסע מופתים אויף דעם שרול האגער המצרי, טאמער ווידער אים. געלונגט עס נישט, לאכט ער זיך אויס, ער צעקראצט זיך נישט, יא געלונגען ס'איז נישט געלונגען, עניוועי, סאו דארף מען וויסן איין זאך, איך האלט אז די גאנצע בני האגער זאלן אנהאלטן זייער טאטנ'ס שיטה, יעצט, שרול האגער, נישט איך האלט ער זאל אנהאלטן, ער מוז אנהאלטן, ער איז א נואף. ער האט געטאטשט א פרוי בהודו יפה, עטס קענטס אלע זאגן וואס עטס ווילטס, די פרוי גייט נאך היינט פאר טיפולים פאר טערעפי, ער האט געטאטשט זיינע בויפרענדס, ער איז געקומען אין די ישיבה ווען ס'נאך געווען אויף נײַנצן פיליס טערעס, און ער האט געסטריפט בחורים געטון כל דבר אסור, ער האט עס אן ערליכער בחור פרעגט ער אים, רב לעבן? אגב דעמאלטס איז ער נאך נישט געווען די רב, צו יא געווען? פרעגט אים ווי מעגסטו דאס טון? זאגט איך האב א קראנקע פרוי אין שטוב איך קען גארנישט טון. יעצט דארף זייער אכטונג געבן אז ער זאל קיינמאל נישט זיין קיין איסור יחוד מיט קיין בחור און מיט קיין מיידל, אפילו ווען ער וואלט געהאט א געזונטע פרוי אין שטוב, וויל איך אויסלערנען דעם עולם א כלל, ס'איז דא מענטשן וואס זענען לוהט אחר עריות אויף א זכר, און ס'איז דא וואס זענען לוהט אחר עריות אויף א נקבה. ווען ס'איז דא די ענין פון אשתו משמרתו, אז ער האט א ווייב און דאס ווייב היט אים אפ ער זאל נישט נאכלויפן נאך קיין נקבות, אין קיין משכב זכר קען זי אים נישט אפהיטן ווייל זי. געבט אים נישט דאס וואס א זכר געבט, זי האט נישט קיין שוואנץ ער זאל זיך קענען שפילן דערמיט, אפשר א מחילה, אבער אים איז נישט גענוג נאר דאס, ער דארף האבן די האול ניין יארדס, דארף האבן אים אויסצורייבן, ס'איז צוויי באזונדערע תאוות, איך וועל ענק ברענגען א ראיה פון די פוסקים. אין שולחן ערוך אין אבן עזר ווערט געברענגט, סימן קג, לא נחשדו ישראל על משכב זכר, זעמיר נישט נחשד אויף צו מאכן משכב זכר, הייבן אן די אחרונים צו זאגן אז דאס איז נאר געווען אמאל, היינט איז מען יא נחשד אויף משכב זכר, ס'איז א מחלוקת אין די אחרונים. ווען דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם איסור פון איסור ייחוד, האט ער עס געגעבן גלייך פאר משה רבינו, אהרן הכהן, און פאר אונז אלע, אפילו פאר נחמיה וועבערמאן, און דאס זעלבע איז איסור ייחוד. יעצט, ווען ס'איז געווען די הלכה לא נחשדו ישראל על משכב זכר, איז נישט געווען קיין איסור ייחוד אויך נישט, קומט אויס מ'האט זיך געמעגט מייחד זיין מיט א זכר. יעצט אז מ'האט צוגעשטעלט אז היינט איז אנדערש. איז געווארן דער איסור יחוד אויף א זכר אויך. יעצט ביי א נקבה זיך מייחד זיין איז דא הלכות, ביי פרוצים טאר מען נישט אפילו צוויי פרויען, צוויי פרויען טארן בכלל נישט ווייל כ'האב מורא אז זיי האבן נישט זיי שעמען זיך נישט איינער פארן צווייטן ווייל אויב איין פרוי וועט דערציילן האט זי מורא ווייל די אנדערע וועט אויך פארציילן ממילא זוכן זיי זיך נישט, דאס הייסט זיי זענען ביידע דאך געזינדיגט סא זוכט זיך קיינער נישט קיין ווי מ'זאגט. קיין פירסום, אבער די הלכה ווערט גע'פסק'נט אז צוויי פרויען טארן זיך נישט מייחד זיין מיט איין מאן, פארקערט ווען ס'איז צוויי מענער מעגן זיי זיך מייחד זיין מיט איין פרוי, ווייל כ'האב נישט קיין מורא אז מ'עט זי צורעדן ווייל זי'ט האבן סופארט פונעם אנדערן, און אויך איז דאס נאר ווען ס'איז נישט קיין פרוצים און אזוי ווייטער, יעצט למעשה. ווייל ס'איז געווען נאך א היתר אז לא נחשדו ישראל על משכב זכר, און צוויי זכרים מעגן זיך מייחד זיין, מ'האט אפילו געמעגט מיט אויסגעטונערהייט אויך, מ'ברענגט דארטן ווען ס'איז געווען אין די צייט פון רבי יהודה אז זעקס בחורים האבן זיך איינגעוויקלט מיט איין בגד, און די ארימקייט איז געווען גרויס, אבער על כל פנים האט נישט מורא געהאט פון משכב זכר. שפעטער אז מ'האט געמאכט אן איסור פון די גדולי אחרונים אז היינט. איז אנדערש, איז נישט געטוישט געווארן די הלכה אז לאמיר זאגן דריי זכרים מעגן יא, צו פיר זכרים מעגן יא, צו וואס איז נישט פרוצים מעגן זיי יא, נישט געווארן געווארן א אנדערע הלכה, ס'איז אלל די וועי, אפילו צען זכרים קענען אויך זיך נישט מייחד זיין, אנדערש ווי ביי פרויען, איז במילא זעהסטו דאך אז ס'איז דא א געוואלדיגער חילוק אין די הלכות פון איסור ייחוד פון מענער און איסור ייחוד פון פרויען, פארוואס? דאס איז זייער פשוט, ווייל א מאן ווען ער טוט משכב זכר איז עס א משוגענע תאווה, ס'ברענגט נישט קיין קינדער, ס'ברענגט נאר יענעם ווייטאג אינעם אחור, ס'טוט נישט קיין שום מין פעולה, ווילסט ארויסגעבן דיין אינדזשוימענט, מילא דו ווילסט ארויסגעבן דיין אינדזשוימענט, וועט דיך דיין ווייב, אפילו ס'וועט זיין אשתו עמו, עט זי דיך נישט קענען קאנטראלירן, שי איז נאט גאנע בי עיבל טו מעיק אז דו זאלסט עס נישט ברויכן. משכב זכר איז איין מין תאווה, און. וואוינען מיט א פרוי איז א צווייטע תאווה. איך וועל עס מסביר זיין אביסל אנדערש. שבת געט מען צו עסן אזוי, פיש, זופ, פלייש, טשולענט, איי מיט צוויבל. נו, ווען איינער עסט פיש קען ער דאך זאט ווערן אינגאנצן. זאגט מען ניין ניין ניין, דו לאז איבער אביסל, און ס'ט עסט אביסל זופ, און אביסל פלייש, און אביסל טשולענט. ס'איז אנדערע מיני עסעכצער. דאס איז מער סטארטש, דאס איז מער העלט. אנדערע מיני עסעכצער. דו האסט קיינמאל נישט געזעהן איינער זאל נעמען ביי די פיש און זאל זיך אן עסן אינגאנצן אזוי און זאל שוין מעהר נישט ברויכן אן אנדערע תאווה. יעצט אז מען נעמט אזא רעבע ווי ישראל האגער המצרי, מען האט אים געמאכט רעבע, עס איז אים געלונגען, בעסער געזאגט ס'איז אונז נישט געלונגען, מען איז געקומען אמאל זאגן פארן חפץ חיים אז א איד אין ראדין האט איבער געלאזט צוויי הונדערט מיליאן דאלער אויף א שפיטאל פאר הינט מען זאל אינוועסטיגעיטן און סערטשן און שוין. האבן זיי געזאגט די קהילה, אונז האמיר נישט געהאט קיין מזל, זאגט ער, ניין ניין ניין, אונז האמיר יא געהאט מזל, אונז האמיר נישט געדארפט דאס טמא'נע געלט, דער איד האט נישט געהאט קיין מזל, אונז האמיר געהאט מזל, דער דור האט געהאט מזל, וואלט ער אויפגעזעצט אזא חזר, וויזשניץ האט נישט קיין מזל אז דאס איז געווארן פון וויזשניץ, דאס איז געווארן פון די האראוואניע פון ר' חיים מאיר'ל וואס ער האט געהאראוועט אז ס'זאל זיין א חניאקישע ישיבה, ר' מוישעלע האט אריינגעלייגט כוחות, אבער ער אלס קינד איז וויאזוי איז ער געלונגען?

איך גיי נישט אריין נאך אין יעדן עקסטערע, קודם דארף מען רעדן פון סרול האגער, ער איז די זאך, ער האט געיארשן דעם טאטנ'ס פלאץ, אויף דעם האט זיך ר' מאטעלע געבראכן קאפ א גאנץ לעבן אויפצושטעלן וויזשניץ, טא יעצט דארף מען וויסן זייער שטארק אז ער טאר נישט האבן א הויז בחור, ער טאר נישט. לא מיבעיא ווען ער האט א געזונטע פרוי, האב איך שוין יעצט מבאר געווען אז תאוות נשים מיט תאוות משכב זכר איז צוויי תאוות וואס איינס האט נישט צו טון מיטן אנדערן און אויף תאוות נשים העלפט אז א פרוי זאל אים משמש'ן און אויף תאוות משכב זכר העלפט עס נישט, ס'איז אינטיירלי דיפרענט תאווה. כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר ווען ער איז געווען א פעגעט. ער האט געטאטשט די בחורים, ער האט געוויסט ליידער וויאזוי מען קומט צו צו בחורים, זאגן זיין ווייב איז נישט געזונט, איז כל שכן נאך אז ער טאר נישט האבן קיין הויז בחור, און אפילו מען וועט אים געבן זיבן הויז בחורים, און מען געבט א מאך א שווייג איינער פארן צווייטן, און אבי מען מאכט פרנסה, סאו בעט איך וויזשניץ איין זאך, א הויז בחור זאל ער נישט האבן. יעצט, ווער זאל אים יא באדינען? זיינע אייגענע קינדער? נישט ארייננעמען א הויז בחור, און טאמער יא דארף מען לייגן ווידיאו קעמערעס איבעראל אין גאנצן הויז און אין די קאר, און דער הויז בחור זאל גיין מיט זיך מיט אזא ווידיאו מיט אזא פעדער, ס'איז א ווידיאו, ס'כאפט ווידיאוס, ווייל דער מענטש איז א מסוכנ'דיגער מענטש. יעצט האט מיר געזאגט איינער, כ'נעם זעכצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿערציק און א האלב דיסקלעימערס, ס'האט מיר געזאגט איינער, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז. דעמאלטס ווען דו האסט באגראבן ר' מאטעלע מיט די מקווה, דו האסט געזאגט ער האט א פסל'ע מקווה, און דו האסט ארומגעשריבן פאר אלע דיינים, איז ר' מאטעלע געווען טאטאל אוט אוו קאנטראל. ער האט געהאלטן אין איין פרעגן יעדן טאג דעם הויז בחור וואס ער געבט אים פרישטאג, נחום רעדט נאך אויף וויזשניץ? נחום שרייבט נאך אויף וויזשניץ? יענער איז דאך א קלוגער הויז בחור, זאגט ער, ניין רבי, ער האט שוין לאנג פארגעסן פון די גאנצע פרשה. ס'האט געדויערט וואכן, ווי אים איז נאך געשפילט אין קאפ אז איך שרייב נאך ארום בריוון פאר אלע דיינים, ווייל די דיינים האבן אים אפגעקאלט, און דעמאלטס האט מען זיך גענומען בויען די נייע מקווה, מ'האט געזען ס'איז נישט קיין דזשאוק, איז למעשה איז געגאנגען דער דער מטורף דער טמא'נער יונג יצחק שטערן, און ער האט געזאגט פאר ישראל האגער איך האב פאר דיר אן עצה, אונז וויל מיר פטור ווערן דעם נחומ'ן, אונז קען מען נישט, ער איז ער פירט זיך זיין וועג, ער האט נישט קיין מורא. יא, שידוכים, שטותים, מיט אלעם, ער פארט זיין וועג, ער פארט ווי א שנעל צוג. דעמאלטס וועט דער דזשיבאוער נישט האבן געגעבן א פסול'ע מקווה די אלע יארן אין מאנטריאל, און די אלע מקווה'ס אויף וועם ער האט זיך אנגעטשעפעט זענען געווען כשר, און אזוי ווייטער. דאס קען מען נאר טון אז מען נעמט דעם מענטש און מען צעברעכט אים אז ער איז גארנישט. האט ישראל האגער אמיצער געפרעגט און וויאזוי עמער דאס טון? מען וועט צאמנעמען רבנים און מען וועט ארויסגעבן אויף אים א חרם, וואס איז חרם? פארוואס דארף מען נישט שרייבן? די עיקר איז ס'דא א חרם, ס'איז אונטערגעשריבן רבנים, און ס'וועט פארן א באן פון פאריז ביז פישפיק לאדאן. און ישראל'ן איז דאס איינגעגאנגען, ווייל ביי אים האט זיין טאטע געדארפט טראגן אלס די זקן האדמורי"ם מאכן אלס א קדוש עליון, ער האט כביכול באשאפן דעם אייבערשטן, עס איז די סקווערע שטותים, איך בין אמאל געגאנגען דארט, כ'האב פארראכטן עפעס א צינור אין גרויסן בית מדרש, זאגט מען דו גיי נישט אריין דא דעם רעבינס דא איז דער גן עדן התחתון הע איך האף ער וועט יעצט צוקומען אין גן עדן התחתון אויף א בעסער פלאץ עניוועי איז בקיצור האבן זיי זיך מיישב געווען זיי גייען אראפ נעמען נחום ראזענבערג פון די מעפ עס איז געווען אסאך גדולי הדור וואס מען האט נישט געקענט בייקומען און זיי האבן געהאט זייערע זאכן וואס די קנאים האבן נישט געוואלט געדולדן האט מען יענעם אראפגעברענגט אינגאנצן דעטס איט נישט אלס זיין ל ל תורה און זיין לומדות מען האט אים אוועקגעמאכט אינגאנצן. און איך וויל ענק זאגן אז אפילו אויפן הייליגן משנה ברורה דער חפץ חיים וואס די גאנצע וועלט פארט לאורו היינט, נישט דא א שטוב וואס איז נישט דא קיין חפץ חיים, איז געווען ווען ער איז אוועק האט מען אין נייטרא ישיבה געטאנצט און נאך ישיבות באבוד רשעים רינה, דאס דאס איז די סיסטעם אזוי ווי דער חפץ חיים האב איך געהערט ער נישט געווען אויסגעהאלטן מיט די קנאות מיט אלע זייערע און די קנאישע בהמישקייט האבן זיי אים, דעי'ל דיפעים די מען זאל מען אים אראפברענגען. איצט איז אזוי געגאנגען זיי האבן צוזאמגעשטעלט א מורא'דיגן בריוו דארט שטייט נישט פארוואס ער האט א האטליין וואס ער רעדט און וואס ס'איז אז ער רעדט און אה ס'שטייט אפילו נישט אז ער רעדט מנוולות אבער לאמיר זאגן ס'איז יא דא מנוולות אויף מנוולות קומט א חרם? הע מ'האט נישט געגעבן קיין חרם אויף מחללי שבת און בפרהסיא האט מען נישט געגעבן קיין חרמות קומט א חרם? דער הייליגער חתם סופר האט געוואלט ראטעווען אונגערן האט ער געמאכט א טיילונג, ער האט גענומען זיך און געמאכט אן עקסטערע קהילה און מען האט גארנישט מיט יענע, אבער ער האט נישט געשריבן יענע זענען אין חרם און ער קען תשובה טון, נאר גארנישט, מען האט זיך אנגעהויבן צו באנוצן מיט טעקניקס וואס האט אמאל געדארפט ארבעטן, ס'האט אמאל אויך נישט געארבעט, די אלע טעקניקס האבן נישט געארבעט קיינמאל, נאר מען האט זיך באנוצט מיט אזאלעכע טעקניקס וואס מען האט געהאלטן אז יעצט וועט עס ארבעטן. און במילא מ'עט אראפברענגען נחום ראזענבערג'ס גאנצע מהות, האסטו שוין נישט קיין פראבלעם מיט אים, עט ר' מאטעלע ווייטער בלייבן די זקן האדמורים און ער בלייבן א קדוש וטהור וטהור וטהור מטהורים טהורים וטהור וטהור קודשא בריך הוא אליינס חס ושלום עפרא לפומא דעטס וואט דעי ווער ווארקינג אן עס האט מיר געזאגט א רב ער האט עס מיר מסביר געווען נישט יעצט ער האט עס מיר מסביר געווען נאך א לאנגע צייט צוריק זאגט ער דו ווייסט נישט אין וואסערע סכנות נפשות דו ביסט געווען, און דו ווייסט נישט א וואסערע סייעתא דשמיא דו האסט געהאט אז דו האסט זיך נישט געבויגן פאר זיי, ווייל זיי האבן דיך געוואלט אראפברענגען פיריעד, דער מענטש איז א משחית און דאס איז אלע שלעכטע זאכן איז דער מענטש, און דער אמת איז זיי האבן די זעלבע געטון מיט ר' מעכל לעבאוויטש. זיי האבן די זעלבע געטון מיט יעדן מענטש וואס איז זיי געשטאנען אין וועג, נאר ביי יענע אנדערע האט עס נעבעך ביטערליך געארבעט, און דא איז געווען א סייעתא דשמיא פון די קינדער אז ס'האט נישט געארבעט. איך האב מיך אויסגעלאכט, איך בין ווייטער געפארן, און היינט קומט יעדער ארויס, מי טו, מי טו, וועם, וועם האט מען נישט מאלעסטעד? איינעם האט מען ביי די דריטע קלאס און איינעם ביי די זעקסטע קלאס. סא דאס איז געווען סרול'ס חשבון, און דער חשבון איז אבער געווען זייער נישט קיין אויסגעהאלטענער חשבון. ווייל ממה נפשך, האט דיין טאטע געהאט א פסול'ע מקווה און האט נישט געוואלט פאררעכטן, האב איך עס געטון בצדק. האסטו מורא געהאט מיט דעם וואס איך האב געזאגט אז דו האסט געטאטשט בחורים? דאס קען נישט זיין, ווייל דעמאלטס די ערשטע פאר חדשים האב איך דאך נאכנישט געגאנגען אזוי טיף אין די סוגיא, ווייל איך האב דאך נאך געמוזט אויפבויען אז ס'געשעהט די אלע מנוולות, איז איך האב נאכנישט אטאקירט קיינעם פערסענעל. נאר דאס איז געווען דער אלטער סאקמערע יאקמערע קאקמערער וועג. איך וויל פרעגן א זאך. סאטמאר רב זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געהאט צו טון מיט אסאך מענטשן מלחמות. ער האט געהאט צו טון מיט דעי רבנים מיט יענער, ער האט געהאט צו טון מיט וויזשניץ, ער האט געהאט צו טון מיט אלע טייפ אוו רבנים. כ'האב געוואלט פרעגן, האט עטץ אמאל געהערט אדער געזען געשריבן פון סאטמאר רב אויף איינעם ימח שמו? אויסער הרב קוק האט מען זאגט מען ער האט איינמאל יא געזאגט. האט עטץ אמאל געזען א חרם אויף דעי אלע רבנים? פארוואס האט מען נישט געלייגט אין חרם ר' חיים מאיר'ל ער האט געזאגט מען מעג גיין צו די בחירות פארוואס האט מען נישט געלייגט אין חרם ר' אהרעלע בעלזער פארוואס האט מען נישט געלייגט אין חרם טשעבינער רב פארוואס האט מען נישט געלייגט אין חרם סאטמאר רב איז געווען אן אלטע רב און ער האט געוויסט אז די חרמות האבן נישט געהאלפן צו גארנישט ווען מען האט איינעם געלייגט אין חרם האט ער זיך אוועק געצויגן דעטס איט איך ברויך נישט די קאמיוניטי און נאכדעם איז ער נאך געווארן אסאך שטערקער אויך קען נישט לייגן א מענטש אין חרם דו האסט נישט קיין בית דין. יענער געהערט נישט צו דיר אין דיין שטאט, קענסטו אים ארויסווארפן פונעם בית מדרש, אזוי ווי מען האט מיט מיר געטון הונדערט פֿינף און פֿערציק שילן און עס איז נישט דא קיין בית מדרש וואו איך זאל דאווענען, פיין האסטו געטון גוט, אבער לאמיך דיך פרעגן א שאלה, דאס גייט אפשטעלן דעם האטליין? דאס האט עפעס געטון א א פעולה וואס עטס האטס געוואלט? גארנישט, ס'איז א געלעכטער, איז במילא יעצט אז ס'איז געשען וואס ס'איז געשען, און דער וויזשניצער רבי איז געשטארבן, און ס'הייבט זיך אן יעצט א מעשה אז סרול איז געווארן דער עמטליכער אפישעל רבי אויף זיין פלאץ, און ער האט געארבעט מסתמא איבערצונעמען די אלע ריעל עסטעיט מיט אלעם, איז דאך געזעסן ביים טאטן ביי די שיסל, איז למעשה איז אזוי, סרול'ס שייגעצ'דיגע איז ארויסגעקומען, זיין טאטנ'ס עוולה וואס ער האט געהאט א פסול'ע מקווה און ער האט עס נישט געוואלט פאררעכטן, ער האט מיך אנגעכאפט און ארויסגעשטופט, האב איך אים געזאגט רבי וואס שטופסטו מיך ארויס? דו האסט דאך מיך גערופן צו מאכן דריי אנדערע מקוואות, און דו פארלאזט דיך דאך אויף דעם. מען האט עס גענוצט די נשים מקווה אין גיבערס יארן, זאג איך אים, גייסטו מיך ארויסשטופן? איך זאג דיר א מילתא בטעמא. נו, אז ס'האט נישט געהאלפן די אלע זאכן, האב איך געמוזט ארומשרייבן פאר אלע דיינים, און ס'איז געווען ווער ס'האבן געוואוסט פון די מעשה, ס'איז געווען עטליכע דיינים וואס האבן געוואוסט, און זיי האבן גע'טענה'ט ס'איז אמת, און זיי האבן אנגערופן ר' מאטעלע, און זיי האבן אים געזאגט, הער אויס, דו האסט אן ערנסטן פראבלעם. האט ער געמוזט צושפארן די מקווה, און ער האט געמוזט איבערבויען. געהאט אן ערנסטן פראבלעם. איז למעשה דאס איז געווען די גאנצע זאך וואס די סאטמאר האבן פארפירט, זיי האבן גענומען אן אטאם באמבע און אריינגעשאסן, ווי האט טראמפ געזאגט, אז צו ווישן גאנץ נארט קאריע דארף עס דויערן ווייניגער ווי פֿופֿצן מינוט, אזוי האט ער געזאגט, לעס דען פֿופֿטין מינוטס, עט נישט זיין קיין זכר אז ס'איז אמאל געווען דארטן א קינד, זיי האבן געכאפט א מענטש זיי האבן אים געגעבן א וויש אפ, אבער דער מענטש האט זיך נישט געלאזט. און ער געהאט סייעתא דשמיא ווייל ער געפייט פאר א גוד קאוז, יעצט האט מען ארויפגעזעצט דעם מעגא חזיר סרול האגער המצרי, ער האט אין זיך צוויי חסרונות, ער איז א האגער מיט א טווערסקי, דאס איז שמיציג בלוט אלע יארן געווען, שמיציג בלוט, קוק אן זיין פעטער דוביד'ל טווערסקי, ער וועט אומברענגען הונדערט מענטשן און הרג'נען און באמבעדירן ווייל ער האט א פראבלעם אז א איד גייט אויף פרידוואל דאווענען, דאס איז שמוץ! און דאס פירט אן כלל ישראל, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, די ערב רב וועט פירן כלל ישראל, דאס איז די געהעריגע ערב רב, און מען האט אים ארויפגעזעצט, און יעצט דארף מען אנהייבן צו וואטשן, וויזשניץ דארף אנהייבן זייער שטארק צו וואטשן וואס זיי גייען יעצט טון, מענטש איז נישט טראסטעד מיט א הויז בחור, מען טאר אים נישט שיקן אויף ברית'ן, ער, ברוך השם מאכט ער שוין נישט, ער האט שוין אנגעכאפט א פרוי בהוד יפיו און זי איז נאך היינט קראנק פון דעם, און ווער ווייסט וויפיל ער האט אנגעכאפט און וואס זענען נישט געווארן קראנק אדער וואס זיי האבן נישט אויסגעזאגט. ווייל איך זאג אייביג, אונז האב מיר קיינמאל נישט געכאפט א מענטש ביים ערשטן מאל, ווען מען כאפט אים זאגט ער ס'האלט שוין נאך פינף יאר, נאך צען יאר, נאך צוואנציג יאר, ווי נעווער קאוט סאמבאדי די פירסט מינוט, איז במילא זעמער אויף גרויסע צרות אויף געוואלדיגע צרות, און אונז מוז מיר זעהן אז דער חזיר זאל נישט איננעמען די שטאט, איך מיין צו זאגן ווען ער גייט טאטשן א יונגל און ער ער האט מיט מאכן משכב זכור, דאס יונגל גייט נישט זאגן ער איז דאך דער הייליגער רבי. און איך וויל אז מען זאל טון אזוי ווי אין טאהש, ר' מיילעך דער טאהשער האט געזאגט אזוי, דער אלטער רבי האט געהייסן דער סבא קדישא, דער פריעריגער רבי האט געהייסן הייליגער רבי, פאר מיך רופטס טאהשער רב, ער איז זייער גערעכט, ווייל אז אונז עט מען אים רופן דער הייליגער רבי וועט מען זאגן אז דער סבא קדישא איז געווען אזוי ווי מיילעך וואס האט נישט געלערנט א ווארט אין זיין לעבן, געפעניעט, געמאכט אינוועסטמענטס, געטון כל אלע מיני ביזנעס דיעלס, א מולטי מיליאנער ארויסגעגאנגען, געהאט אויפן טאטן א פאליסי אין די שווערע נומבערס, און. אזוי האט אויסגעזען דער סבא קדישא אויכעט, אזוי וועט מען זאגן, און דאס טויג אונז נישט, ווייל די רעבעס ברענגען אראפ דעם גאנצן בעל שם, שוין זינסט האט דער רבי געזאגט דער דרך הבעל שם איז אויף הונדערט און פופציג יאר און די סאטמאר חסידים האבן אים געוואלט דערהרגענען, האט ער געזאגט הערטס אויס, ר' אהרן סטראשעלער, און א תלמיד פון בעל התניא שרייבט עס אויכעט. קיין שום דרך קומט נישט אראפ מער ווי אויף הונדערט און פֿופֿציק יאר, יעצט איך זאג אז די דרך פון ברסלב איז אויך נאר אויף הונדערט פֿופֿציק יאר, ס'איז שוין דא באלד צוויי הונדערט יאר ווי פון ר' נחמנ'ן, ס'איז געווען גוט בימים ההם, א מענטש האט מורא געהאט, ער איז צוגעקומען צו קרי מקרה לילה, היינט קומט מען צו מקרה יום מען טוט כל דבר אסור, מען דארף נישט געווען פארן אויף אומאן און איבערלאזן דאס ווייב מיט יום כיפור מיט ראש השנה מיט דעמאלטס, לאזט מען מיט די אלע זאכן, מען זינדיגט מען איז מוצא זרע ביד, אין א מקווה קענסטו זען ווי צוויי יונגערלייט שפילן זיך איינער מיטן צווייטן, אין אלע מקווה'ס, און מען טרעפט זיך אין די קאר, מען רייבט זיך אויס אין די קאר, ס'איז דא איינער וואס האט מיר נאכגעלאפן, יעצט האט מיר א צווייטער געזאגט אז דו ווייסט פארוואס ער לויפט דיר נאך? איך וועל דיר זאגן פארוואס, ער פלעגט נעמען בחורים פון, איך וויל נישט זאגן וואו ווייל עס וועט נאך ארויסקומען, כ'האף. פון א פלאץ און ער פלעגט מיט זיי פארן און איינעם האט ער זיך געדרייט אויף די רעכטע זייט איינעם אויף די לינקע זייט ווען ער איז אראפ געפארן קלייַמער סטריט און ער האט אפגעטרענט בחורים יעדע נאכט יעצט האט ער אויפגעהערט ווייל ער האט זיין טיעם ס'גייט דאך נחום ראזענבערג'ס טיימס דעטס בעסיקלי די האול טינג נאר אונז דארף מיר וואטשן אונז דארף מיר וויסן. ס'דא טאקע א צדיק יסוד עולם סרול האגער, סרול האגער המצרי, וואס האט זיך ארויפגעזעצט אויף זיין טאטנ'ס פלאץ, און ער איז א צדיק יסוד עולם פון איין עבירה ביז די צווייטע, ער איז א נואף, א מושחת, א רשע, א דורכגעטריבענער רשע, דאס אלעס וואס ער איז, ער רעכנט זיך נישט מיט קיינעם, ער איז א רשע, ער איז א האגער טווערסקי בלוט, דער רשע, זאלט איר וויסן, דארפט איר וואטשן, כאטשיג ער איז א צדיק יסוד עולם. עטץ צו בארופן צדיק הדור און ס'איז גן עדן עליון גן עדן התחתון, מיר דארפן וואטשן ער זאל נישט טאטשן יונגלעך, ער זאל נישט טאטשן בחורים, ער זאל נישט טאטשן מיידלעך און ווייבלעך, און ס'וואלט געווען כדאי ווען וויזשניץ זאל זאגן אז מען זאל ווייטער האלטן די טרעדישן פון טאטן אז פרויען זאלן זיך נישט קומען געזעגענען, ווייל ס'פעלט נישט אויס אז זאלן זיך דרייען פרויען א גאנצע נאכט דארט ארום און ארום, און דאס איז א וויכטיגע זאך וואס וויזשניץ דארף וויסן. עטץ האטס א חזר? די אנדערע קען איך נישט פונקטליך, כ'האב נישט געהאנדלט מיט זיי. לעיזער וואלף איז דאך סתם א הונט, א נבילה סרוחה. לעיזער וואלף האט מיר געזאגט דיין טאטע זאל פייגערן אין שפיטאל ווייל דו טשעפעסט מיט מיין ברודער. דאס איז אויכעט האגער טווערסקי בלוט. עס זענען נישט קיין ממזרים, עס זענען פון איין טאטן און פון איין מאמע. און די אנדערע קען איך נישט אזוי. דעם פון מאנטריאל האב איך אים געמאכט די מקווה. און שפעטער האט ער עפעס געמאכט, איך האב עפעס געזאגט אויפן רעבן, האט ער מיך נישט גערופן איך זאל עס פאררעכטן, דער רבי איז געקומען אויף א שבת, מ'האט עס אנגעפילט מיט וואסער, און אלע פייפס האבן געפלאצט, נאכדעם האב איך אים געזאגט יעצט קענסטו רופן אן אנדערן, איך בין נישט דיין בהמה, און נאכדעם איז דא דער פון ווילימסבורג, דער איז זייער א לייטישער, ער האט אבער א גרויסן פראבלעם, ס'איז דא אינגעלייט וואס דרייען זיך צוויי דריי יאר אין בית מדרש, האבן חתונה געהאט, ער האט זיי אפילו נאכנישט געגעבן שלום, זיי נישט געפרעגט ווער ביסטו, וואס ביסטו. צו זיין א מנהיג מוז מען קענען דעם מענטש דורך און דורך, און מען מוז קענען די אינגעלייט, און מען מוז האבן שייכות, און איך האלט אז מען דארף אריינשטעלן, איך האב געלערנט אין וויזשניץ ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' יידל פעדער, ער איז אוועק עפעס א יאר צוויי צוריק, ער איז געזעסן אין בית מדרש יעדן טאג אין וויזשניץ, און אז א בחור האט געהאט א פראבלעם האט ער גערעדט אז א בחור האט געוואלט עפעס פארשטיין אין חסידות, ער האט געוואלט וויסן ווער עס איז געווען פריער רבי שמעון בן יוחאי צו דער בעל שם טוב, מען האט מיט אים געקענט רעדן, ער איז אויף דעם האט ער באקומען באצאלט א געהאלט. און ער איז געווען זייער א פיינער ווארעמער מענטש. די איינציגע זאך וואס כ'האב נישט ליב געהאט איז ער האט מסביר געווען אז ר' חיים מאיר האט באשאפן די וועלט, ער האט צוגעהאלפן דעם אייבערשטן כביכול, און דאס איז געווען פול אויף בעלאוני, דאס האב איך נישט ליב געהאט. מען דארף אבער אריינשטעלן איבעראל אזאלכע מענטשן, און מען דארף מסביר זיין אז נישט ר' מאטעלע האט באשאפן די וועלט, און דער אייבערשטער האט אים אויך באשאפן, און יעצט האט ער אים אהיימגענומען. ער האט געזאגט ענאף איז ענאף פון די רעבישע זאכן ווי הויך דער רבי איז און ווי ער פליעט אין הימל פון דעם זאלט עטץ נישט רעדן אזוי ווי פון די מילקי וועי מען רעדט נישט פון די מילקי וועי ווייל אונז פארשטיי מיר נישט צו דעם מילקי וועי מיינט די סאלער סיסטעם זאלטס נאר רעדן אז א בחור דארף חיזוק און מען זאל רעדן אביסל צו געבן דעם בחור חיזוק מיר האבן געזאגט בחורים פון גיבערס אז די לעצטע צען יאר וואס דער רבי איז קראנק געווארן איז גיבערס אראפגעפאלן פון הונדערט זיי האבן געהאלטן ס'איז געווען דעמאלטס הונדערט און כ'האב קיינמאל נישט געהאלטן ס'איז געווען הונדערט ווייל ס'האט געברענט א פייער האט מען געטראפן אין די ווענט איז געווען באהאלטן די אלע טמא'נע כלים זיי זאגן אליינס ס'איז אראפגעפאלן אויף פערציג און דער וואס ער פירט עס דארטן רב רב מיינעך הייסט ער ער דארף ריטייערן ביקאוז ער איז שוין פעסט דו און מ'זאל זיך נישט איינגעוויינען ארויסצואווארפן בחורים און מ'דארף אויפארבעטן דאס חסידות ר' חיים מאיר'ל האט אראפגעשטעלט זייער א שיין חסידות נאר ס'איז ליידער געווארן פארוואסערט ווייל ר' משה'לע האט געהאט זיינע עגאיסטישע זאכן, און נאכדעם איז עס געווארן פארוואסערט ווייל ר' מאטעלע האט געהאט זיינע עגאיסטישע זאכן. איז, צוריק צו קומען צו די זאך, מען דארף זייער וואטשן אויף שרול האגער, סיי אויף א הויז בחור זאל ער נישט האבן, און סיי פרויען זאלן נישט קומען, און די אנדערע דארפן אויך די זעלבע, די אנדערע איז נישט קיין גרעסערע צדיקים, דער פון מאנטריאל איך קען אים אביסל נאנט, אויך נישט קיין גרעסערע צדיק. נישט אז ער האט געטאטשט מענטשן וואס מען ווייסט, אבער ער האט גענומען א מענטש וואס ער האט געפירט א שטיקל רביסטעווע דארטן און ער האט אים באגראבן, ער האט געזאגט אויף אים די מיעסטע זאכן אז ער טאטשט בחורים, און נאך אפאר יאר שפעטער מען האט געזען אז ס'איז נישט אמת, מיינט ס'איז געווען שקר, שקר מעיקרא די גאנצע זאך, אזוי ווי וויזשניץ איז איין שטיק בלאף דאס איז אויך געווען שקר. געגאנגען, מ'האט אים איבערגעבעטן, מ'האט אים אריינגערופן צו ר' מאטעלע'ן אין שטוב, און מ'האט אים געזאגט, עסטו קומען אים איבערבעטן, דער רב פון מאנטריאל איז גוט, און ווען נישט קען מען אים אליין איבערבעטן. דאס איז געווען וויזשניץ אלע יארן. ר' ישראל האגער, דו האסט פארגעסן מיך איבערצובעטן, האסט מיך אויך געדארפט אריינשלעפן צו דיין טאטן, נאר דיין טאטע האט מיך נישט געוואלט זען, וואר, ווייל ס'וואלט אים דערמאנט די מקווה'ס. וואלט אים דערמאנט ער האט מיך אנגעכאפט, כ'האב געזאגט די מקווה איז פסול, און ר' משה ניישלאס האט געזאגט מ'גייט אזוי ווי מ'ענדיגט שוין די נייע מקווה ביז אפאר וואכן, ער וויל ער זאל זיין שטיל, האט מען געזאגט ווייל ער האט געהייסן אז מ'מעג זיך ווייטער טובל'ן, איז א סימן ס'איז כשר, ס'איז שקר, איך האב געהאט די זעלבע פרעדיקעמענט דא, איך בין דא אין פענעמא, ס'איז געווען א מקווה ס'איז געווען פסול דאורייתא, כ'האב עס גראד צוגעשפארט, כ'בין נישט אוועק געפארן ביז כ'האב עס צוגעשפארט, זאגט מיר די רב באקוק די צווייטע, די צווייטע האט די זעלבע פיטשערס און די זעלבע סימפטאמס. זאג איך דו ביסט משוגע? דו האסט דא פיר פינעף הונדערט צו זעקס הונדערט משפחות וואס זיי נוצן א מקווה איך וועל עס צושפארן, וואו וועסטו זיי שיקן אין פענעמא קאנאל זאל מען אריין שפרינגען אין אושען אריין? וואטס וויט יו? כ'האב אים געזאגט און בכלל ווען ס'עפענט זיך די טויערן אדורך צו לאזן שיפן איז עס ארום גענומען און ס'קומט נישט צו קיין השקה צום ים, ס'איז א פסל'ע מקווה עניוועי.

זאָג איך קאָל אים אָפּ? ער האָט אים אָפּגעקאָלט, האָט יצחק יוסף געזאָגט, הער אױס װאָס ער זאָגט, װײַל ער רעדט אַ מילתא בטעמא. און דער סוף איז געװען, יעצט גראַדע זיץ איך דאָ בײַ דער מקווה, װײַל מען טוט עס אױסמעסטן מיט אַלע, װען איך יעצט, יעצט זע איך, אַז ס'איז נאָך אַרגער װי יענע מקווה געװען. װען מען טראָגט מיך צו די מקווה, שטאָט צו יענע, און איך שפּאַר די צו, װאָלט בעסער געװען? װײַל יענע. האט ווייניגער פסולי דאורייתא ווי דער. עניוועי, אזוי איז עס. און מיינט מען צו זאגן הייסט אז ווייל איך האב געזאגט מען קען עס ווייטער נוצן אז ס'האט א חזקה מיינט מען צו זאגן כ'האב עס גע'כשר'ט? חס ושלום! איך פיל א גרויסע טשיפ אן מיין שאולדער אבער חס ושלום! ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך און ס'וועט קיינמאל נישט זיין אזא זאך! קיינמאל אין לעבן נישט. כ'האב נישט געזאגט ס'איז כשר. כ'האב געזאגט על פי הלכה בין איך נישט מחויב עס צו גיין קוקן ווייל כ'שפאר דיר צו ביידע מקוואות נישט דא קיין פרויען וואו זאלן גיין און יענע געווען צוגעשפארט באלד צוויי חדשים. דאס איבערפיקסן האט גענומען אלמאוסט טו מאנטס. און דאס איז שוין שנעל געארבעט. דא אז איך קום זאגן דעם איד פארן וויזשניצער רבי'ן הער מיך אויס ס'דא א פראבלעם קיינער וויל עס דיר נישט זאגן איך האב עס דיר אויך ביז יעצט נישט געוואלט זאגן ווייל כ'האב דאך געוויסט אז ס'איז נישט דא קיין מקווה וואו צו שיקן דעם עולם, אבער די דיינים ווייסן פון דעם, ס'איז געווען אן אסיפה ביי ר' משה ניישלאס, און ער האט געזאגט איך גיי גאר בויען, איך ענדיג שוין די מקווה און מיט שוין, ס'זאל דאס זאל זיין א שווייג אויך, ווען נישט גייט געשען, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי ווילן זיך נישט משדך זיין מיט מענטשן וואס זענען געווען אין א די פי לאגער, אין עפעס איין די פי לאגער איז געווען נישט קיין כשר'ע מקווה, מ'האט אים די גוים האבן אריין געלייגט שאובין. חזקאל'ע מערץ האט עס געזען, און ער איז געגאנגען האט גענומען אן עמפער און ארויס געשעפט דאס וואסער. אויסגעשעפט דאס וואסער פונעם בור, און האט אים דער רב געלאזט רופן, ער איז געווען א רב, און זאגט אים דו ביסט א רב, און וואס האסטו ארויסגעשעפט, זאגט ער ווייל כ'האב געזען ווי די גוים גיסן אריין שאובין וואסער אינעם מי גשמים בור, האט ער האט ער שרייט אויף רבי חזקאל איך וועל דיר צוברעכן דעם רוקן, גאנג רבי חזקאל האט זיך אויסגעדרייט און געזאגט דא האסט דעם רוקן, צוברעך עס, אבער די מקווה וועט מען נישט נוצן, און נאכדעם האט מען עס געמאכט כשר, דאך פרויען האבן עס גענוצט און זענען שוואנגער געווארן, איז דא נאך היינט פרויען וואס וואלטן זיך נישט משדך געווען, זיי ווייסן, די משפחות ווייסט מען. מ'האט זיך נישט משדך געווען מיט איינעם וואס איז געווען אין יענעם די פי לאגער, איז די זעלבע דא אויכעט, מ'האט נישט געקענט זאגן גאנץ מאנסי זענען אלע בן הנידה'ס און נישט וואלט קיינער נישט געקענט מער קיין שידוך טוהן מיט קיינעם, ס'וואלט געווען געענדיגט דאס גאנצע. איך פארשטיי אים זייער גוט ר' משה, ווען עטס זיצט אין זיינע שיך און זעהן דעם גודל אחריות וואס איז דא און יעדע נאכט דארף זיין א מקווה, וואלט עטס אנדערש געטראכט? דער חזון-איש איז געווען א קנאי, ער האט געהאלטן מ'טאר נישט נעמען געלט פון די מדינה. האט ער אבער געזאגט קלאר, פאר מקווה'ס נעמט ער, האט מען אים געפרעגט וואס איז אנדערש מקווה'ס, האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן, איך האב א לאנג טערם פראבלעם און א שארט טערם פראבלעם, די לאנג טערם פראבלעם איז איך וועל שטארבן, איך וועל קומען צום בית דין של מעלה, און דער אייבערשטער וועט דארט זיצן ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וועל איך מוזן זאגן איך האב גענומען געלט פון. ציוניסטישע פלעצער, ווייל איך האב נישט געהאט קיין ברירה. זאגט ער, אוי דאס איז אבער א לאנג טערם פראבלעם, ס'איז ערשט אין זעכציג זיבעציג אכציג יאר ארום, איך האב א שארט טערם פראבלעם, יעדע נאכט קומען פרויען וויינען איך דארף האבן א מקווה, און וואס איך טוה איז איך ארבעט מיט מיין שארט טערם פראבלעם יעצט וויאזוי ס'זאל נישט זיין, און מיטן לאנג טערם פראבלעם וועל איך מיך שוין מוזן פארגלייכן מיטן הייליגן באשעפער. סא דאס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין. האלטס עס נישט גרינג ווייל ר' משה האט נאך געלאזט ניצן דעם מקווה אפאר חדשים, מען האט נישט געהאט קודם כל ווי צו שיקן דעם עולם, מען האט מיר געזאגט ווי זאל איך שיקן דעם עולם, ס'איז א גרויסער ציבור, אין וואלטערס מקווה איז געווען הונדערט צען, הונדערט צוואנציג, הונדערט דרייסיג, הונדערט פערציג פרויען א נאכט, ווי זאל איך זיי שיקן? און נאכדעם עטס ווייסט וואס עס וועט זיין אין די שטאט? איז א רב האט אמאל אזא זאך אז ער נעמט אחריות, סא דאס דארף מען אויכעט יעצט ווייטער טוהן, אז מען דארף זעהן אז אלע מקווה'ס זאלן זיין כשר, אין וויזשניצער מקווה איבערהויפט. אז ס'איז דא משוגעים זאל מען וועלן צוגעקאלט דווקא נוצן דעם רעבינ'ס מקווה דווקא דורך געזונטערהייט? פארשטייסט? מ'דארף וויסן דאס חסידות האט געפייגערט ס'איז נישטא מער קיין חסידות אלעס דארף גיין רבניש הלכה'דיג און וואס מ'מעג מעג מען און וואס מ'טאר נישט טאר מען נישט. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך א געוואלדיגן חיסרון וואס ר' מאטעלע האט געהאט ער האט קיינמאל נישט גענומען קיין שטעלע אזוי ווי א נארמאלער מענטש צו די אגודה האט ער געגעבן העלפט מעמבערשיפ און אין סאטמאר האט ער אויך געהערט ממילא אז ער האט געטאנצט אויף שני סעיפים איז יעדער צומישט מען ווייסט נישט אם השם אלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו למעשה דארף מען וויסן יעצט וויזשניץ און סאטמאר זענען נישט געווען קיינמאל קיין ערנסטע ידידים דער דברי יואל האט געזאגט אסאך מאל סטעיטמענטס אויף ר' חיים מאיר'ל ס'איז נישט וויכטיג אונז זעמער קיינמאל נישט געווען קיין ידידים. יעצט אזוי ווי דא איז דא אכט וויזשניצע רעבעס יעצט, סאטמאר וויל דאך ווייזן. דויטשלאנד איבער אלעס און סאטמאר איבער אלעס. גייען זיי יעצט אנהייבן צו טרייבערן די וויזשניצע רבנים, און דאס איז א גרויסער חסרון. ביפאר יו נאו איט וועלן די וויזשניצע רבנים פאלן אינטו די נעץ פון סאטמאר אזוי ווי זענען געפאלן יעצט. שׂרול האָגער עמיצער איז געפֿאַלן צו די נעץ פֿון יצחק שטערן פֿון סאַטמאַר. ער האָט אים געדאַרפֿט זאָגן, איך האָב מיט דיר גאָרנישט. נאָר שׂרול האָגער האָט מורא געהאַט, אַז ער זאָל נישט מגלה זײַן זײַנע סודות. אָט איז ער געפֿאַלן פֿאַר אים. ער איז געפֿאַלן פֿאַר אים און ער האָט אים געגעבן אַ סיגניטשער. שׂרול האָגער האָט גערופֿן די גאַנצע אַסיפֿה פֿון דעם חרם. שׂרול האָגער האָט עס גערופֿן, רבנים האָבן מיר פֿאַרצײלט, ער האָט געדונגען אַ האָל. ער האָט עס גערופֿן, ווײַל יצחק שטערן, ווער קוקט אויף אים, איז אַ וועלטס-גנבֿ, ער איז אַנטלאָפֿן פֿון ענגלאַנד, ווײַל ער איז שולדיק חובות. האט ער געכאפט שרול האגער, זיין מיסטעיק איז געווען אז איך בין קיין וויזשניצער אויך נישט, איך האב מיט וויזשניץ די מינדעסטע איינגעלייגט, די מינימום, איך האב מיט זיי גארנישט, איז למעשה איז ער געגאנגען האט אריינגעכאפט שרול האגער. יעצט די אלע חברה, למשל יצחק יוחנן, דער פון ווילימסבורג, זיין שווער איז דער ימח שמו'ניק דער פאט היטלער המן רשע וואס ער איז געגאנגען ער האט אונטערגעשריבן אויף א מענטש אויף מיר ווען ער האט קיינמאל נישט גערעדט מיט מיר, ס'איז אים געווען גענוג אז מ'האט אים געזאגט נא נא נא נא נא נא. און דער מענטש האט זיך געדארפט אראפזעצן מיט מיר, ער האט עס נישט געטון, האט ער אפגעפייגערט ער זאל ליגן דארט אין שאול תחתית. יעצט ער האט א שוואגער וואס ער איז אויכעט פון די ראש פון די בריונים אין סאטמאר, דער קיוויאשדער, פארשטייסט? יעצט ער גייט לוחץ זיין אויף דעם שוואגער, און שרול האגער האט זיך שוין ווער ס'לוחץ אויף אים יצחק שטערן, און דער האט דעם, און דער האט יענעם, ביפאר יו נאו איט גייט וויזשניץ זיין א ברענטש פון סאטמארע משוגעים. דעטס אלל. ווייל סאטמאר איז היינט נישט סאטמאר אויך נישט. זיי נעמען געלט פון די מדינה, זיי שיקן חיילים פאר די מדינה, זיי טוען אלעס. ס'איז נאר אויף אזויפיל מ'זאל האבן. דויטשלאנד איבער אלעס און סאטמאר איבער אלעס. סאטמאר האט אפגעשטארבן די גאנצע שיטה ליידער. ס'איז נישט דא קיינער ווער ס'פירט עס. איז דא די נטורי קרתא לויפן זיי מיט די אראבער ווי משוגעים. היינט האט מען נאך אויסגעבלוטיגט א איד. ביי שער האריות און איז עס פארשטייסטו מיך די באלעבאטישע סאטמארע חסידים די ווילן אפילו נישט וויסן פון דעם די מאכן ביזנעס מיט באנק לאומי סאטמארע ר' לייביש לעפקאוויטש האט גענומען געלט פון א מיליאן דאלער א לאון לאז אפ מיט די זאכן ס'איז נישט דא היינט גארנישט ס'איז דא אפאר משוגעים וואס זיי ווילן נאך אנהאלטן די טרעדישן פון יעדן באעוול'ן און זאגן סאטמאר איבער אלעס און ביי ר' מרדכי'ס קינדער זעה איך זייער. קלאר וויאזוי דאס האט געארבעט. דער גרעסטער עוכר ישראל ימח שמו וזכרו, דער קיוויאשדער רב, ער שרייבט אונטער אויף א מענטש און פרעגט אפילו נישט ווי דער מענטש לאמיך אים זעהן, און טאהשער רעבע מיילעך מיט אפאר משוגעים האבן אים געוואלט חתונה מאכן מיט א נייע פרוי מען זאל ארויסזעהן ר' מרדכי'ס רעבעצן, האט מען געזאגט דעם רעבע מען מאכט א תנאי, פרעגט דער רעבע ווי ווער איז דער חתן, ער האט געזעהן די כלה ער האט נאכנישט געזעהן דעם חתן, ווער איז דער חתן? די זעלבע דא אויכעט. דער קיוויאש, דער שייגעץ, דער לאו-לייף, דער אלטער פגר טמא. ער האט געדארפט זאגן אנטשולדיגט, איך הער ס'איז דא עפעס איינער רעדט מיר וויל פ, מ'לייגט אים אין חרם, ווי איז ער? איך וויל דאך מיט אים רעדן. דאס האט ער נישט געפרעגט. פארוואס? ווייל סאטמאר פירט די שטאט. איז וויל איך ענק זאגן איין זאך, זיי האבן עס געפירט זייער נישט גוט. זיי האבן געלאזט מען זאל מאלעסטן די קינדער, מען האט געבעקט יעדן מלמד, יעדן איינגעשטעלטן, מען האט געבעקט די הצלה מעמבערס וואס האבן מזנה געווען, מען האט געטון כל דבר אסור, און איך פייף זיי אלע אן, איך האב זיי געזאגט איי וויל סטאפ איט אם ירצה השם, און ס'שטעלט זיך אפ ברוך השם, נאר האמער אונז א פראבלעם אז ר' מאטעלע איז געווען א צעצעלאזטער מענטש, ער האט נישט געוויסט האלב אגודה, האלב סאקמער, האלב אהער, האלב אהין, הי דידנט נאו ווער הי בעלאנגס. ער האט מיט קיינעם נישט כורת ברית געווען, און די זעלבע איז דא יעצט א פראבלעם מיט זיינע קינדער, איז גייט דא זיין פרייליך אין די וואך מיט זיינע קינדער, ממש פרייליך אין די וואך, דער פרומער, ער איז זייער א פרומער, ר' יצחק יוחנן, און ער האט זיך לאזן פון זיין משוגענעם שוואגער וואס האט איינרעדן אז דער איז א מנוול און יענער איז א מנוול. קיוויאש דער רב, דער גרעסטער מנוול איז געווען קיוויאש דער רב. ער שרייבט אונטער אויף א מענטש, ער גייט אונטערברענגען א מענטש און ער זעצט זיך נישט אראפ מיט אים? וויאזוי טוט א מענטש אזא זאך? און דאס דארף וויזשניץ וויסן. עטס דארפטס ענק האלטן צו א פאליסי. איי דאנט קעיר. עטס ווילטס ענק האלטן צו בן גוריון? צו הערצל? צו עטס ווילטס ענק האלטן צו להבדיל בין טומאה לטהרה צו נטורי קרתא? איי דאנט קעיר. באט א פאליסי מוזט עטס האבן. ווייל דארט וואו ס'איז נישט דא קיין פאליסי קומט אריין דער סמך מם. דער תולדות-אהרן רבי דער פריעריגער, ווען ער פלעגט אוועקפארן אויף טבריה זיך אפרוען האט ער געשטעלט א ראש החבורה, ער האט געזאגט אז עס שטייט פון בעל שם הקדוש אז עס איז נישט דא קיין ראש, ווערט דער סמך מם דער ראש. דאס זאלט עטס וויסן, און זאלטס איין זאך געדענקען, עטס האטס גארנישט מיט די סאטמארע קנאות ווייל זיי אליין לאכן שוין דערפון, און סאטמארער רבינ'ס אייניקל איז א חייל און ער שרייט ס'איז די בעסטע זאך וואס ער האט געקענט טון ווייל ער איז געווארן א מסודר'דיגער מענטש, נישט וואס איך האלט ער איז גערעכט. איך בין נאר מסביר אז דאס איז די פראבלעם, די פראבלעם איז אז עס האט נישט געהערן אויף יעדער משוגענער קומען און ענק דרייען און שלעפן, שטעל דיר פאר ווינער רב, איך האב מיט דעם איד גארנישט, איך האב מיט דעם איד קיינמאל נישט געהאט, איך האב יא געבויעט א מקווה אויף פען סטריט דארטן ווי ער האט געוואוינט, אבער אויסער דעם האב איך קיינמאל נישט געהאט מיט דעם איד גארנישט, רופט מיך אן שוין אריבער קומען, איך קום אריבער, א רב, מען געבט אים דרך ארץ, איר זאלט אראפנעמען משה אלי' טייטלבוים פון דיין האטליין. זאג איך אים אקעי שכוח און איך האב ארויסגעגאנגען. א האלבע שעה שפעטער קאלט ער, איך הער ער איז נאך ווידער אויפן האטליין. זאג איך ער גייט בלייבן ביז נעקסטע וואך. איך האב דיך געהייסן אראפנעמען פרעג איך מי אתה ווער ביסטו זאגט ער איך בין דעת תורה. זאג איך פאר דיין קהילה ווער ס'האט דיך גענומען רב פאר מיר זענט איר נישט קיין דעת תורה איר האט פארשוויגן אלע שייגעץ שטיק און ער וויל נאך איך זאל אראפנעמען משה אלי' טייטלבוים שטעל דיר פאר וואס ער וויל א מענטש וואס האט אפגעטרענט דער נועם אלימלך רב האט מיר געזאגט פיר וואס ער ווייסט, צוויי ווייסן מיר אונז. ער האט נאר נישט געוואלט זאגן ווער ווייל ער טאר נישט, ווייס איך נישט צו ס'איז דא זעקס צו ס'איז דא נאר פיר. איינער איז א שיינע פאר יאר נישט ארויס פון בעט, ער גייט נאר ארויס פון בעט צו עסן ולעשות צרכיו און ער איז א גאנצע צייט אין בעט. און דער אנדערער איז די טאטע געוואויר געווארן אז דער זון איז אראפ פון וועג און ער, די משה אליעזר, זאל אים קומען צוריק ברענגען פערציג טויזענט דאלער וואס ער האט אים געצאלט פאר טוטארינג. שטעל דיר פאר די טאטע האט גענומען א גאן האט זיך געשאסן אויף טויט. יא! סאו איז וואס וועט דא יעצט זיין? יעדער וועט שלעפן וויזשניץ אזוי וויזשניץ אזוי, ברוך השם דאס האמיר שוין דורכגעפירט, אהה יעדער ווייסט שוין וואס דאס איז אביוזינג טשילדרען, דעיס קענט עטס שוין נישט צוריק דרייען ווען עטס שטעלטס ענק אויפן קאפ, נאר איין זאך ער איז א מנוול מטורף משומר לתורה שומר חומות טשעפטשעפטשעפטשעפטשעפטשע. איך וויל ענק זאגן, מען זאל נעמען אזאלעכע רעדנערס ווי איך און אזאלעכע רעדנערס ווי אנדערע, וואס זיי רעדן פון דעם סאבדזשעקט און וואס זיי זאגן וואס דאס איז א פיפיק און א מחילה מיט א תחת און מען זאל זאגן וואס דאס איז קלעטערעס און מען זאל זאגן וואס דאס איז דדם און מען זאל רעדן אפן וויאזוי דער גיד איז געשעיפט אזוי אז מען רירט נאר אן מיט דעם גיד יענעמס מחילה איז עס שוין קריסות ווייל א מקצת א טראפ פונעם גיד איז שוין אריין און דאס הייסט אזוי ווי עס איז די גאנצע תורה איז אריין און נאר דעמאלטס וועט עטס האבן א קלין קאמיוניטי עטס האטס אזויפיל פראבלעמס. איך קען ענק אויסרעכענען נאך היינט. ס'איז דא א מלמד וואס האט געטשעפעט א יונגל און שׂרול וויל אים נישט ארויסווארפן ווייל זיין ווייב העלפט פאר שׂרול'ס קראנקע פרוי. דיין פרוי איז שוין קראנק, אבער יענע יונגלעך גייסטו הרג'נען. ס'איז דא יעצט א בחור, כ'קען עס ענק לאזן זעהן אז עטס ווילטס, ער שרייבט אריין די העפיעסט דעי אוו מיי לייף אז מאטעלע האגער האט געפייגערט, איך ווייס ווער דער בחור איז ווייל אים האט מען אין וויזשניץ מאלעסטעד, זיין אייגענע משפחה האט אים מאלעסטעד און ער איז געגאנגען זיך באקלאגן. האט מען אים ארויסגעווארפן, דו פארשטייסט, און ער איז היינט א גוי גמור. דאס איז וואס עטס מוזטס צו אנהייבן צו ארבעטן, סקרו סאטמאר! סאטמאר האט געלעבט זעכציג יאר אין א שמוציג ענווייראמענט, זיי האבן אפגעטרענט וועמען זיי האבן געקענט, נחמיה וועבערמאן זיצט אין תפיסה הונדערט און דריי יאר, פערצן פרויען וואס זענען היינט פרויען זאגן אז ער האט מיט זיי געוואוינט אלס מיידל, ער האט מיט זיי געשטופט, ער האט אריינגעשטופט אין די וועדזשיינע, ער האט אנגעשוואנגערט א מיידל. מען האט איר געשיקט אויף אינדיע, איינגערעדט דעם טאטן זי האט געווינען א טיקעט אויף ארץ ישראל, ווייל דארטן קען מען מאכן אבארשענס אפילו ווען מען קען שוין נישט אין אמעריקע, איך מיין אז נאך דריי חדשים קען מען שוין נישט אין אמעריקע, צו נאך פינף חדשים, דאס איז וואס דארט איז פארגעגאנגען, ס'איז געווען סדום עמורה אדמה צבוים, און אלע געי חברה וואס עקזיסטירן היינט אויף די וועלט זענען נפל קינדער קעגן וואס מען האט אנגעטון אין סאטמאר, ווייל יענער האט געוואוסט ער טוט אן עוולה, און ער האט גענומען איינער וואס איז מסכים צו טון אן עוולה. און אין סאטמאר האט מען גענומען אומשילדיגע פיינע אפגעהיטענע קינדער, און נאכדעם ווען מען רעדט ס'קען נישט זיין דזשאעל ענגעלמאן איז אמת, ס'קען נישט זיין אז דער איז אמת, ס'קען נישט זיין, ווייל ער איז אכט יאר געווען און יענער איז געווען מנהל פאר צען יעריגע קינדער, ס'הייסט האט ער נישט געקענט כאפן אן אכט יעריג קינד, דו שוואנץ וואס דו ביסט, דאס איז סאקמער קאקמער, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען מען הייבט אן צו לייקענען גיי איך לייקענען אז דער דברי יואל האט קיינמאל נישט געלעבט. ער איז געשטארבן אין לאגער, דעטס איט! ווער האט געגרינדעט ווילימסבורג? פאפער רב! א צייט צו מיט ענקערע ליגיונות? און דאס זאל איך זאגן פאר די וויזשניצע רעבעס? סאטמאר האט נאך נישט געזאגט אן אמת אין זייער לעבן אפילו פאר זייער רעבן, זיי האבן אים געפאפט טאג און נאכט, טאג און נאכט, און זיי פלעגן אויף יעדן ארויפגיסן פעך און שוועבל פאר ער איז אריין, די רבי האט זיך אויסגעבייזערט אויף דעם. איין מענטש וואס סאטמאר רב האט פאר מורא געהאט, איין מענטש, דאס איז געווען דער סערעדער, דעם וואס ר' מאטל האט געהייסן אינמיטן א דרשה גיי אראפ! און ער איז אראפגעגאנגען. איינעם האט ער מורא ווייל דער סערעדער איז געווען א פיקח עצום און ער האט געענטפערט פאר דעם סאטמאר רב אזוי ווי עס דארף צו זיין. אמאל געקריגט אז ער איז געקומען מיט אן אל על שד א שד א דזשעט א שד זאגט ער יא אבער עס איז געווען א שד פון אל על אבער עס איז געזעסן א איד אינעווענדיג איז עס געווארן א שין דלת יוד מיט דעם בין איך געקומען מיטן הייליגן באשעפער אבער מיטן סערעדער נישט מיט דעם וואס איז יעצט אוועק און מיט זיין טאטן ר' חיים מאיר'ס ברודער איז אמאל געקומען צום סאטמאר רב, מען האט זיך געקריגט, אה, דוד המלך, ער ליגט דארט, און סאטמאר האט געהאלטן ער ליגט אין די אלטע שטאט, דארט ווי ס'איז דא קברי המלכים, בקיצור מען האט זיך געקריגט, און דער סערעדער רבי קאט אים שארט, ער זאגט אים, סאטמאר רב, איך ווייס נישט צו ער ליגט פינף מעטער ארויף אויף הר ציון צו אונטן ביי קברי הנביאים, ביי אייך אין ברוקלין ליגט ער זיכער נישט, דער איינציגער איד וואס האט אים געענטפערט יעדעס מאל, אבער צו די זאך, כ'ווייס נישט, הי דידנט איווען געט אינוואלווד, אבער אחוץ פון דעם. שטיסע מיט נארישקייטן, זיי האבן געפירט די מאוסט שמיציגסטע ארגענעזעישן וואס איז דא, און זיי האבן געבעקט אלע זייערע חזירים. איז בעט איך ענק די וויזשניצע רעבעס איר זאלט וויסן, ווען איר האנדלט מיט סאטמאר האנדלט איר מיט שמוץ, וואס זיי אליינס לאכן שוין פון אלעם, און זיי שיקן שוין חיילים, און ס'איז דא א גאנצע מאוומענט אין סאטמאר אינגעלייט, בחורים האט עס ארויסגעווארפן, זיי ווילן גיין יעצט אין מיליטער, ווייל ער שרייט אז ס'איז די בעסטע זאך געווען די מיליטער, ער איז געווארן א מענטש מיט סדר, ער האט געוואוסט זעקס איז זעקס און פינף איז פינף, ווען מ'לייגט זיך צוויי ביינאכט מ'דארף אויפשטיין פירע, שטייט מען אויף פירע. דאס וויל איך ענק זאגן, דער טאטע האט ענק נישט איבערגעלאזט א גוטע הדרכה, ער האט ענק איבערגעלאזט ער איז א האלבער מעמבער אין אגודה און א האלב אין סאטמאר, די סאטמאר גייען ענק אינדערערד לייגן און די אגודה גייט ענק אינדערערד לייגן. דארף זייער שוקל בדעת זיין וואס עטס טוטס, און בכלל זאל יעדער איינער גיין אויף אן אנדערן וועג, ווייל ווען נישט עט גאנץ וויזשניץ גיין צו אגודה נישט גוט, גאנץ וויזשניץ גיין צו סאטמאר נישט גוט, יעדער זאל זיך גיין זיין וועג, אבער מקבל מרות זיין פון קיינעם נישט. און עטס זאלטס געדענקען, סאטמאר זענען דא צו ווייזן אז זיי זענען באלעבאס, ווען זיי האבן געוואלט מאכן דעם פייפער האבן זיי געפייפט פארן וויזשניצער רעבן אין די אויערן, ס'האט אים מורא'דיג געשטערט, דעי דאונט קעיר פאר עניבאדי. זיי זאגן. דויטשלאנד איבער אלעס און סאטמאר איבער אלעס. ענד איים גאנא גאו מיי וועי און איך האב יעדן אין דר'ערד. איי טויזענטער קינדער זענען געפאלן אויס פרום? וואט דא דעי קעיר? נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. עטס האטס ישיבות, זאלטס געדענקען, ארויסצואווארפן א בחור מיינט אז דו האסט אים געשיקט ער זאל זיך שמד'ן. דער וויזשניצער רבי איז געווען זייער גרינג ארויסצואווארפן, ישראל האגער המצרי זיין זון האט אים געפילעוועט שלעכט. און זאלטס געדענקען איין זאך, דו ווארפסט ארויס א בחור האסט אים געשיקט, צו ווערן א גוי אז עטס קענטס נישט פירן די ישיבה און מען זאגט איבער ס'איז ממש טאטעל א רעק אז עטס קענטס עס נישט פירן זאלט עטס טוהן איין זאך אריינעמען גוטע מענטשן צו פירן און זאלט זיך אויסנעמען מיט זיי איין זאך אז איך רעד גארנישט פון חסידות און גארנישט פון רעבן איך וועל זעהן דער בחור זאל שטייגן אין תורה און אין יראת שמים רעבעריי לאזטס אין די זייט. און יעצט וויל איך נאך א וויכטיגע זאך ענק אלן זאגן, די סאקמערע קאקמערע לויפן ארום מיט חתימות, עה? לויפן ארום? סאטמאר רב זאליקא האט א זון וואס ער האט אים געברענגט א מולדת חוץ, דער מענטש איז געגאנגען ער האט אנגעדרייט אז דער שאפראנער רב זאל אונטערשרייבן אויף מיר, כ'ווייס נישט ווי איך קום אריין אין שאפראנער'ס דיקשנערי, ער איז אן איידעם ביים שאפראנער רב. און ער ברענגט פאר שאפראנער רב אויכעט אריין מולדת חוץ, ער האט אנגעשוואנגערט א מיידל און זי האט געהאט א בעיבי און ער צאלט איר אלימאני, נישט געוואלט צאלן וויפיל זי האט געוואלט האט זי געמאכט א שטינק, איז למעשה וואס מען דארף וויסן איז, אונטערשרייבן זאלט עטס קיינמאל נישט אויף גארנישט, אפילו ווען דער פערד דער סקולענער רב איז אונטערגעשריבן דער איז א פערד, אויסער דעם וואס ער האט רשעים ארום און ארום, און ס'איז געווען דער גרויסער ראש ישיבה וואס ער איז געווען א רשע מרושע האט ארויסגעווארפן בחורים לייק דעיר גאוינג אוט אוו סטייל, דער רשע מרושע. האבן זיי געבעטן אז ער זאל מיך אנרופן, ווייל זיי האבן געזען אז דער חרם האט מיך נישט דערשראקן, אז איך זאל אראפקומען און מ'וועט זיך דורכרעדן, האב איך געזאגט, איך האב מיט דיר גארנישט, איך האב נישט איינגעלייגט מיט דיר, איך האב ביי דיר קיינמאל אין ישיבה נישט געלערנט, איך בין נישט מחויב דיך צו פאלגן. דעמאלט האט ער אנגעהויבן אז האסט מורא פון ווייל סאטמאר איז א סאטמאר סאטמאר, זאג איך, איך האב נישט קיין מורא פאר סאקמער מיט קאקמער, איך האב פאר גארנישט מורא, איך וויל פירן מיין ווערטשאפט, און איר לאזט זיך ארויס פון די זאכן ווייל איר האט נישט גוט פאר, איר זענט אן אלטער איד, דעכעץ נאך ווי לאנג מען קען און דעטס איט, און כ'האב מיך אפגעלאזט פון אים. דער ראש ישיבה הייסט, ער האט געהייסן, היינט האט ער שוין געפייגערט, ער איז געווען דער ראש פון די אלע שייגעץ שטיק וואס איז אנגעגאנגען אין ווילימסבורג, יעדעס מאל מ'האט גענומען יודל שלעזינגער און געוואלט איינעם באגראבן איז ער געגאנגען צו אים און ער האט געזאגט יא מ'מעג אים באגראבן מ'מעג מ'מעג מ'מעג, איז ער א שווארץ יאר ווער איז ער אזא ראש ישיבה ווער האט אים אויפגענומען, ער איז א באנקראטע ראש ישיבה געווען אלע יארן, נישט געוואוסט ווי אזוי צו רעדן מיט א בחור. געדענק ער האט געזאגט זיבעצן קשיות אויפן שיעור און ער האט געפרעגט ווער קען עס ענטפערן און קיינער האט נישט געקענט זאגט ער עטס אלע קענטס נישט א בהמה געווען ער איז געווען אן אלטער איד וואס האט לאנג געלעבט און ער איז געווען א ראש ישיבה און חינוך און פירן א שטאט קיינמאל האט ער דאס נישט געטארט טון סאו וויל איך זאגן יעצט פאר די אלע וויזשניצער נייע רעבעס מען גייט ענק נישט נוצן פאר גוטע זאכן, מען גייט ענק נוצן יעדער וואס ער וועט וועלן, פארדעם גייט מען ענק נוצן, עטס זאגטס יעדן איינעם איך שרייב נישט אונטער, און וויזשניצע רבי ר' מאטעלע דאס האט אים זייער געארט כ'האב ארויס געשיקט די בריוון דעמאלטס, כ'האב עס געשיקט פאר אלע רבנים, ס'האט אים מוראדיג געארט, וואכן און חדשים האט ער נאך געפרעגט צו נחום רעדט נאך אויף וויזשניץ און שרייבט נאך אויף וויזשניץ. מיר דערציילט דער הויזבוכער, ס'האָט אים מוראדיק געקרענקט, ער האָט עס נישט געקענט אַראָפּשלינגען. און גראַדע דער הויזבוכער איז איינער פון די הויזבוכערים וואָס מ'האָט אים מאָלעסטירט אין דעם רעבינס שטוב, און ער האָט עס פאַרציילט פאַרן רעבין, און דער רעבין האָט זיך נישט געמאַכט וויסנדיק, ווייל ער האָט אויך געהאַט זיינע פּרעפערענסעס. דער ראש הכולל אין וויזשניץ איז אַרומגעלאָפן, מיט אַן אשת איש איז ער אַרומגעלאָפן, און דער רבי האָט אים געזאָגט, פון היינט אָן זאָל ער מיטנעמען זיין איידעם, כאילו זיין איידעם קען נישט ענדזשויען אַן אשת איש. לאָז אָפּ, ער האָט אויך געהאַט זיינע זאַכן, עס איז געווען דער קליין. וואס האט געבויט דעם גרויסן בילדינג עניוועי. און דעסטוועגן דאך איז לא עלו על לבו פונעם וויזשניצער רעבן ער זאל מיך לייגן אין חרם. שטעל דיר פאר ווען ער געט ווען ארויס א חרם. ער ברעכט מיך אונטער ער געט ארויס א חרם. וואס וואלט דען געווען? איך וואלט מיך אויסגעלאכט. נאר ס'האט אזויפיל געווען אז ס'וואלט געווען עפעס א פנים. זקן האדמורים האט ארויסגעגעבן א חרם. פארוואס האט ער עס נישט געטון? פארוואס נישט? פארדעם ווייל ער איז געווען א נארמאלער מענטש ער האט פארשטאנען אז ער איז נישט גערעכט און אז איינער זאגט אים זאל ער אויסהערן און אז ס'טוט אים וויי זאל ער זיך היילן די שמערצן און ער זאל פאררעכטן. סאטמאר האט נישט דעם וועג. סאטמאר קען נעמען געלט פון די מדינה און ארויסגעבן פאשקווילן אויף אן אנדערן וואס יענער נעמט געלט. דאס איז זייער סיסטעם. איך מעג, איך האב נישט קיין תורה, איך בין העכער עבאוו עווריטינג חס ושלום. יענעם וועל איך אנזאגן וואס צו טון. און דאס זאלט עטס וויסן, דאס איז סאטמאר, זאלטס ענק וואטשן און היטן פאר זיי. און חוץ פון דעם, נישט דא היינט קיין סאטמאר, ס'איז דא אהרן זלמן לייב, און אהרן אליינס האט אויך שוין צוויי וואס זיי שלאגן זיך אויף זיין שטיל, איינער האט מטמא געווען די בחורים אין אנטווערפן, דער צווייטער האט מטמא געווען דא אשת איש אין קווינס, יא, זיין שוואגער, די מייזעלס. סאו, בקיצור, אהער און אהין און אהין און אהער וויט די האול ניין יארדס פוט טוגעדער. ס'איז היינט נישט דא קיין סאטמאר, ווען די צוויי סאטמארע רעבעס וועלן שטארבן וועט זיין זעכצן סאטמארע רעבעס, מ'העט קענען ברענגען דעם חייל אויך, ער איז אויך אן אייניקל, ער העט אויך ווערן סאטמארע רעבע, און פארטיג, לאזטס אפ, בויטס ענק א שיין הויף שטיל און איידל, און זארגטס ענק גארנישט וואס טוט זיך אין די וועלט, די יוונים, פראטעסט, מ'שלאגט בחורים, ס'איז אלץ באלאוני מיט בלאף, דעטס אלל איט איז. כ'האב געשריגן די גאנצע צייט מ'דארף געדענקען זיבן חדשים האב געשריגן זעצטס ענק אראפ מיט די גאווערמענט יעצט האט מען געמאכט פראטעסט מ'האט געטון ס'האט גארנישט געהאלפן מ'האט זיך אראפגעזעצט מ'האט עס ערלעדיגט די גאווערמענט וויל נישט אז ס'זאל זיין צוויי אפטיילונגען אין לאנד זיי זוכן דאס נישט זיי מוזן זיך בייגן און חוץ פון דעם האבן זיי דאך עניוועי א גרויס פראצענט עניוועי גייט אין מיליטער מיידלעך און יונגלעך נאבאדי ריעלי קעירס ענימאר, סא זארגטס ענק נישט פאר מדינת ישראל, ר' מאטל איז געווען א קנאי, ער האט אראפגעש געהייסן אראפגיין אינמיטן די דרשה פון פאר זיין פעטער, פארן סערעדער, כ'מיין דאס האט נישט געמאכט קיין שום סענס, ווייל דאס האט ער ביי זיין טאטן נישט געזעהן, דאס געזעהן איך ווייס נישט ווי ער האט עס אויפגעפיקט, סא דאס אלעס נישט מיינע ביזנעס אויך נישט, אבער עטס זאלטס וויסן איין זאך, עטס בויעטס ענקער הויף, בויטס נישט די וועלט, בויטס נישט יזרעאל, מדינת ישראל, און בויטס נישט די אלע שטותים, און זארגטס זיך נישט אז ס'איז דא א מנוול מיט א מנוולישע האטליין, די אלע זאכן טוטס זאגן פאר יצחק שטיין דאס איז סאטמאר, דאס איז גוט פאר ענק, נישט פאר מיר, נישט פאר אונז, עה דער ברודער האט אונטערגעשריבן, דער ברודער זאל טוהן וואס ער וויל, דער ברודער העט עסן שטרוי, עסטו מיטעסן. יעצט סרול האגער המצרי האט אינטערגעשריבן האט ער געהייסן פנחס שלום ער זאל אינטערשרייבן און דער איז געווען אזא בהמה איך פרעג אים אין די גאס פנחס שלום וואס האסטו אינטערגעשריבן אויף מיר איך ווייס אפילו נישט ווער דו ביסט איך הייס נחום ראזענבערג משה הערש'ס זון אה וואס האב איך אינטערגעשריבן ער איז אזא בהמה געווען נאך א מזל ואיננו כי לקח אותו אלוקים ווען נישט וואלט ער אומגעברענגט גאנץ וויזשניץ יעצט זיין זון גאנץ א געלונגענער מענטש אז סרול האט אים נישט פארגינען ווייל ער האט געוואלט נאכן טאטנס טויט אריינצושטופן זיין זון מנחם מענדל אויך דער וואס האט געוואלט אנרירן א פרוי האסט געזען אויף די ווידיאו געוואלט אנרירן א מיידל אין דאס מיידל סקול. בקיצור האט ער אים געוואלט מרחק זיין ביז נאך די טאטע שטארבן, עניוועי די טאטע איז געשטארבן און ער איז דארטן און כ'הער עס שיין מצליח. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וואס איז מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע זאך. דער עיבי שטיין איז א וויקטים פון ר' מאטעלע. פארוואס? ווייל ער האט זיך איינגערעדט ער גייט ווערן אן אייניקל ביים וויזשניצער רב, ווייל ער האט געהאט גוטע חלומות ער האט זיך איינגערעדט אז ער ווערט אן אייניקל ביים וויזשניצער רב. און אזוי ווי ער האט געזעהן אז די וויזשניצער רבי האט נישט קיין אייניקל א מיידל פאר אים, האט ער זיך מיישב געווען אז ער וועט ווערן א מיידל אפשר וועט ער טרעפן ביים וויזשניצער רבינ'ס אן אייניקל א יונגל. איז ער געווארן א יונגל א מיידל מען ווייסט נאכנישט וואס ער איז. האב מיר געוואלט זאגן די הלכה, די הלכה איז אז סרול האגער המצרי העט אנרירן.

אה, ס'ארט אים נישט. יעצט, דער עיבי שטיין האט זיך יעצט פאטאגראפירט האלב נאקעט, און ער ווייזט כאטש שדים נכונו, ושערך צמח, ואת ערום ועריה נאקעט רייט האט עס זיך פאטאגראפירט. איך האלט אז סרול זאל אים נעמען אז ער זאל זיין זיין הויז בחור. ווייל שפילן מיט די דדים וועט נישט זיין קיין איסור, ס'נאר אויף אזויפיל ער העט קומען צו קישוי אבר, און ער העט קומען צו זרע לבטלה. ס'טוען ביידע אים צוקומען אבער. דאס ארט דאך נישט סרול'ן ווייל ער איז דאך געווען א שייגעץ אלע יארן. סאו האבן אונז נאר א פראבלעם אויב א פרוי וועט זיין כריתות. צווייטע פראבלעם איז אריינצושטופן אין די מחילה, דאס איז אויכעט כרת, דאס איז משכב זכר, דאס איז סקילה, ווען בזמן שבית המקדש היה קיים מיט עדים מיט התראה, ס'איז גרעסטע עבירה אין די תורה. דאס האב איך נאכנישט קיין פתרון וויאזוי מ'עט אויסארבעטן, און בכלל איך ווייס נאכנישט צו ער איז נאך א זכר צו ער איז שוין א נקבה, איך קען נישט זיין סטעטוס. באט לגבי זיך שפילן מיט די דדים וואלט מען אים געדארפט דארט אהין ברענגען און מ'וואלט געדארפט ער זאל זיך קענען שפילן דערמיט און במילא עט ער נישט מכשיל זיין קיינעם. יעצט אז איינער האט א וועג וויאזוי מען זאל קענען אים לאזן דארטן זיין נישט מורא האבן סרול זאל אים נישט מאכן משכב זכר זאל אונז אפקאלן זאל אפקאלן אונז געבן אן עצה ווייל א רבי אן א גבאי איז דאך נישט קיין רבי. שטייסט? סאו מען מוז דאך האבן א גאב"ד, און טראסטן סרולן קען מען נישט. אפשר זאל מען נעמען דעם שטאובער וואס איז ארום געגאנגען מיט אים פאר די בריתן אים צו וואטשן זאל נישט טאטשן קיין פרויען? נע, כ'האלט אז ער וועט שטאובערן אויך מכשיל זיין. עניוועי, דער אייבערשטער זאל אונז העלפן אויסגעלייזט ווערן פון דעם גלות. און דאס אלעס האב איך נאר געזאגט אביסל מעורר צו זיין דעם עולם. איז דא א איד אין וויזשניץ ער הייסט בנימין בוקסבוים האט ער צוזאמגענומען מעמדות פארן רעבן פון די ארעמע יונגעלייט און געגעבן פארן רייכן מולטי מיליאנער ר' מאטעלע. סאו יעצט בנימין האסט יעצט פינעף רעבעס צו זעקס צו זיבן וועל דיר אויס צו וועמען דו ווילסט יעצט גיין שנארן מעמדות דעם רעבענס הויף דעם רעבענס הויף אלץ מולטי מיליאנערן האט מאטעלע געטוהן די קליגסטע זאך ער האט איבערגעלאזט קינדער מולטי מולטי מיליאנערן נישט איבערגעלאזט קיין ארעמאן צווישן זיי. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז געקומען יעצט פרוש איז געקומען מאיר פרוש ער זאל געבן זיינע קאנדאלענסעס צו די שבעה קאל ער איז געגאנגען די קנאים אינדרויסן האבן געשריגן צא טמא. פארשטייסט וואס ער שרייט צא טמא? ר' מאטל איז דאך אויך געווען אזוי האלב צומישט, איינמאל איז ער געווען א קנאי, העלפט אגודה, העלפט סאטמער, העלפט האט ער מיטגעהאלטן מיט די מדינה, העלפט האט ער געשאלטן, סאו פארוואס זאל מאיר פרוש נישט קענען קומען? ר' מאטל האט אים אריינגעלאזט? סאיז אזא צומישעכטס דא, גייט זיין אזא צומישעכטס און סווערט א וועקיום, סווערט א פלאץ ווי קיינער איז נישט דארט און דא מווייסט נישט וואס צו טון, און די סוף גייט סאטמער אראפלייגן די פיס און זאגן. דויטשלאנד איבער אלעס און סאטמער איבער אלעס. ווערטס קנאים. זאלטס ענק מרחק זיין, רבי חיים מאיר'ל וואס האט געגרינדעט דאס חסידות, געגרינדעט איז עס נאך פאר אים, אבער וואס ער האט עס צוגעשטעלט צום היינטיגן דור, איז קיין קנאי נישט געווען. מיר האט דערציילט רבי אליעזר דוד פאל געקומען אמאל צום סאטמאר רב אין ארץ ישראל וויזיטן, האט דער רבי געזאגט פרייטאג נאכמיטאג, דער סאטמאר רב האט געזאגט פרייטאג נאכמיטאג וועט ער זיין אין בני ברק, זאגט דער רבי דאס איז זייער גוט, קומט פרייטאג נאכמיטאג קומט סאטמאר רב אריין און פרעגט אים, נו וואס זאגט איר וויזשניצער רבי, מען מעג נעמען ווידערגוטמאכן צו נישט? זאגט ער איך מיין אז מען מעג. מענטשן זענען קראנק, האט ער אזאלעכע קולות, סאטמאר רב האט אים מיט אזאלעכע קולות באמבארדירט, שוין, בקיצור, און וויזשניצער רב האט דאך געזען ס'איז נישט גוט פאר אים, האט ער געגעבן א זאג, ווייסט מיין טאטע זכרונו לברכה האט געהאט א מנהג צו גיין פרי דאווענען ערב שבת קבלת שבת, זיך אויפגעהויבן א שעה פארן זמן ס'נאך קיינער נישט געווען אין בית מדרש און ער איז געגאנגען דאווענען, אויפן וועג זאגט ער פאר די אינגעלייט, פאר די בחורים ס'נאך געווען דעמאלטס, ווייסט וואס ער האט געוואלט פון מיר? ער האט געוואלט הערן מיין מיינונג צו ער האט מיר געוואלט געבן א קאלטן טוש? נאר ער האט געוואלט הערן מיין מיינונג! וואס? איך טאר נישט זאגן מיין מיינונג? איך האב נישט געוואלט זאגן וואס ער וויל הערן, איך האב געוואלט זאגן וואס איך וויל זאגן! זאגט, איך ווייס באמת נישט וואס דער איד האט געוואלט פון מיר. דאס דארפטס ענק אויסלערנען. דער רבי, דער רבי חיים מאיר, איז געווען א שונא פאר די אלע קנאים. א שונא! און דאס זאלט עטס אלץ געדענקען, ס'איז דא איין צופידלטער, דער וואס איז אין גיבערס, דער צודרייטער, דער מעג זיין א קנאי, אבער די איבריגע, וואטשטס ענק, היטס ענק פאר דעם, אונז האט מען געלערנט אין אן אנדערן חדר. ווי האט ר' משה'לע געזאגט? מען האט אים נאכגעווארפן שאלעכטס, ער איז געקומען דעמאלטס צו זיין אייניקל'ס חתונה, ווען ער האט זיך געטראפן האט ער אים גערופן מחותן, האט מען אים געווארפן שאלעכטס און מען האט אים געשטויסן, זאגט ער, ס'איז חינוך הטהור, ס'איז ריין פון חינוך, ס'האט נישט קיין שום אי חינוך אונטער זיך, און דאס איז וואס אונז זעמער, סאו וויזשניץ, שטייטס ווייט, פירטס אן אנדערן וועג, ווייל דער וועג איז יעצט אויסגעשפילט.